דאנערשטאג ראה זאגט די הייליגע תורה, רק נאר בכל אוות נפשך ווען דיין זעהל וועט גליסטן תזבח מעגסטו שעכטן ואכלת בשר און דו קענסט עסן פלייש, כברכת ה' אלוקיך אזוי ווי די בענטשונג פון דיין באשעפער אשר נתן לך וואס ער האט דיך געגעבן בכל שעריך מעגסט עס עסן אין אלע דיינע שטעט, הטמא והטהור יאכלנו, סיי א טמא'רע מענטש סיי א טהור'ע מענטש מעג עס עסן, כצבי וכאייל, אזוי ווי א הערש און א אינד וואס פון דעם קען מען נישט ברענגען קיין קרבנות, מעג מען אויכעט נעמען פסולי המוקדשין, וואס מען האט אויסגעלייזט און א טמא'נע מענטש מעג עס אויכעט עסן, זאגט רשי רק בכל אוות נפשך במה הכתוב מדבר, וואס רעדט דא די פרשה, אם בבשר תאווה, סתם אזוי א מענטש וויל עסן א שטיקל פלייש, להתירה להם, און די פסוק קומט מתיר זיין אז זיי מעגן עסן בשר תאווה בלא הקרבת אימורים מען דארף עס נישט ארויפטראגן אין בית המקדש, הרי אמור במקום אחר שטייט שפעטער אין די פסוקים כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך ואמרת אוכלה בשר, קען דאך נישט זיין אז דאס רעדט אויכעט פון דעם, במה זה מדבר, וואס רעדט מען דא, בקדשים שנפל בהם מום. א קדשים האט באקומען א פעלער, זאגט די פסוק, און שיפדו וואס מען לייזט עס אויס ויאכלו בכל מקום, זאגט די פסוק אז מען מעג עס עסן איבעראל, יכול יפדו על מום עובר, אפילו עס האט נאר א פארבייגייענדיגע מום זאל מען עס מעגן שוין אויסלייזן, תלמוד לומר רק ניין ס'מוז האבן א מום קבוע. תזבח ואכלת, זאגט רש"י, אין לך בהם היתר גיזה וחלב, דו מעגסט נישט נעמען די וואל דערפון און דו מעגסט נישט מעלקן, אלא אכילה על ידי זביחה, דו מעגסט עס שעכטן און עסן די פלייש. הטמא והטהור זאגט רש"י, לפי שבאו מכח קדשים, ווייל דאס איז דאך אמאל געווען א קדשים שנאמר בהם וואס ס'שטייט ביי די קדשים והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, אז מ'טאר נישט עסן טמא'נע פלייש, הוצרך להתיר בו שטמא וטהור אוכלים בקערה אחת, דא מעגסט יא, א טמא'נע מענטש און א טהור'ע מענטש עסן אינאיינעם.

אראפגעבן דערפון פארן כהן די זרוע לחיים והקיבה. זאגט דער פסוק רק הדם לא תאכלו, די בלוט פון די פסולי המוקדשים וואס מען האט אויסגעלייזט זאל מען נישט עסן, על הארץ תשפכנו מען זאל עס אויסגיסן אויף דער ערד כמים אזוי ווי וואסער, זאגט רש"י רק הדם לא תאכלו, אף על פי שאמרתי שאין לך בו זריקת דם במזבח, מען דארף עס נישט שפריצן און מען מעג עס נישט שפריצן אויפן מזבח ס'איז א פסול'ע קרבן, לא תאכלנו טאר מען אבער נישט עסן די בלוט, תשפכנו כמים, ס'דא צוויי פשטים וואס ער כאפט אן פונקט ווי וואסער. איין פשט לומר לך שאין צריך כיסוי, ביי פסולי המוקדשים דארף מען נישט צודעקן די בלוט, און דבר אחר הרי הוא כמים ס'באקומט א דין ווי בלוט להכשיר את הזרעים, אז מ'קען מיט דעם מכשיר זיין זרעים צו מקבל טומאה זיין. זאגט די פסוק לא תוכל לאכול בשעריך דו מעגסט נישט עסן אין דיינע שטעט מעשר דגנך די מעשר פון דיין קארן ותירושך פון דיין וויין ויצהרך און פון דיין אויל, די מעשר שני טאר מען נישט עסן אין די שטעט און דארפסט ארויף טראגן קיין ירושלים, ובכורות בקרך וצאנך און די בכורות פון דיינע רינדער און שעף טארסטו אויכעט נישט עסן, דארפסט ארויף טראגן די כהן דארף עס מקריב זיין, וכל נדריך אשר תדור, אויכעט דיינע נדרים וואס דו ביסט מנדר, ונדבותיך ותרומת ידך מיינט די ביכורים. זאגט רשי לא תוכל, בא הכתוב ליתן לא תעשה על הדבר, דא קומט ער געבן א לא תעשה מען טאר עס נישט עסן אין די שטעט, לא תוכל, רב יהושע בן קרחה אומר יכול אתה דו קענסט, אבל אינך רשאי דו מעגסט נאר נישט, כיוצא בו א ענדליכע פשט, איז דא ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, מען האט נישט געקענט פארטרייבן, וואס הייסט מען האט נישט געקענט, דרש'נט מען דארט אויך די פשט יכולים היו, מען האט געקענט, אלא שאינן רשאים, מ'האט נאר נישט געמעגט, לפי שכרת להם אברהם ברית כשלקח מהם מערת המכפלה. די יבוסי, זאגט רש י זענען נישט געווען באמת יבוסים, זיי זענען געווען פון די בני חת, וואס אברהם האט פון זיי אפגעקויפט די מערת המכפלה און האט געמאכט א בונד מיט זיי אז מען גייט זיי נישט אייננעמען, פארדעם האט מען נישט געמעגט,

אז מען געבט אים דער בכור טאר ער עס נישט עסן אין אלע שטעט, ער דארף עס ארויף טראגן און עסן אין ירושלים, מקריב זיין ותרומת ידך אלו הביכורים, זאגט דער פסוק כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו, נאר פארן אייבערשטן מעגסט עס עסן במקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, די פלאץ וואס דער אייבערשטער וועט אויסוועלן דערין, אתה ובנך ובתך דו מיט דיין זון און טאכטער ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך און אלע מעגן עסן די מעשר שני דארט, ושמחת לפני השם אלוקיך בכל משלח ידך, פריי דיך פארן אייבערשטן, מיט אלעס וואס ער האט אריינגעשיקט אין די הענט זאגט רש י לפני ה' לפנים מן החומה, והלוי אשר בשעריך, אם אין לך לתת לו מחלקו, אויב האסטו נישט צו געבן פאר אים פון דאס וואס ס'קומט זיך פארן לוי כגון מעשר ראשון תן לו מעשר עני, אין לך מעשר עני אז דו האסט נישט קיין מעשר עני הזמינהו על שלמיך אז דו האסט א קרבן שלמים, ברענג אים און לאדן אים איין ער זאל קומען מיטעסן מיט דיר. זאגט די פסוק השמר לך זאלסט דיך אפהיטן, פן תעזוב את הלוי, טאמער דו וועסט פארלאזן, איבערלאזן, דעם לוי, וועסטו אים נישט געבן, כל ימיך, אלע דיינע טעג, על אדמתך, אויף דיין לאנד, זאגט רש י השמר לך, ליתן לא תעשה על הדבר, על אדמתך, אבל בגולה, אינך מוזהר עליו יותר מעניי ישראל. נאר ווי לאנג מ'איז אין ארץ ישראל האט דער לוי מער א חשיבות ווי אנדערע ארעמעלייט, אבער אין גלות, נישט. זאגט דער נביא. אשרי אנוש יעשה זאת, וואויל איז די מענטש וואס וועט טון דאס וואס שטייט ווייטער אין די פסוקים, היטן שבת, ובן אדם יחזיק בה, און א מענטש וואס וועט זיך אנכאפן דערין און שטענדיג מקיים זיין, שומר שבת מחללו, א מענטש וואס ער היט אפ שבת פון עס מחלל זיין, ער היט אפ אז מען זאל נישט מחלל זיין דעם שבת, ושומר ידו, ער היט אפ זיין האנט מעשות כל רע, פון טון א יעדע סארט שלעכטס. האט ער אנגעכאפט שבת וואס דאס איז א מצוות עשה, וואס דאס איז א הארבע מצוות עשה, עס איז כולל אלע מצוות עשה, און ער האט אנגעכאפט שומר ידו מעשות כל רע וואס דאס מיינט אז מען זאל נישט עובר זיין אויף קיין לא תעשה. זאגט די רדק נאך א פשט פארוואס עפעס ער האט אנגעכאפט פונקט שבת, ווייל מען רעדט דאך דא צו די גלות אידן אז זיי ווילן צוריק קומען קיין ארץ ישראל, זאגט דער אייבערשטער די סיבה פארוואס מען איז פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל, לא חרבה ירושלים, נאר ווייל מ'האט מחלל שבת געווען, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף קי ט עמוד ב', און די גמרא זאגט אויך אז טאמער אידן וועלן אפהיטן צוויי שבתים, וועלן זיי גלייך אויסגעלייזט ווערן, מ'לערנט עס טאקע ארויס פון א פסוק שפעטער, צוויי פסוקים ארום, אשר ישמרו את שבתותי, א לשון רבים אז מ'וועט אפהיטן צוויי שבתים וועט מען ארויסגיין פון גלות, זאגט ער פאר די גלות אידן, עטס זוכטס א סגולה ארויסצוגיין פון גלות, היטס אפ שבת, און אין דעם זכות וועט מען ווערן אויסגעלייזט. זאגט די פסוק, ואל יאמר בן הנכר, דער גוי, דער פרעמדער, וואס ער קומט זיך מגייר זיין, הנלוה אל השם, ער וויל זיך צושטעלן צום אייבערשטן און ווערן א איד, לאמור, זאל ער נישט זאגן אזוי, הבדל יבדילני השם מעל עמו, וואס האב איך צו ווערן א איד, דער אייבערשטער שיידט מיך סיי ווי אפ פון זיין פאלק, ער גייט מיר נישט געבן קיין שכר צוזאמען מיט אלע אידן, איך גיי נישט באקומען קיין חלק אין ארץ ישראל. אדער מיינט ער צו זאגן, איך האב נישט וואס צו היטן די תורה, אין די תורה שטייט א גאנצן צייט דבר אל בני ישראל, איך בין נישט פון די בני ישראל. די רדק שטעלט זיך דא אז דא איז משמע אז א גר, א גר האט נישט קיין חלק אין ארץ ישראל, דערווייל שטייט א פסוק אין יחזקאל אז די גרים באקומען יא א חלק, אן אחיזה, אין ארץ ישראל, מאכט ער א חילוק צי דער גר האט געבוירן א קינד אלס איד צי נישט. דא וועט מען רעדן אז ער האט נישט געהאט קיין קינד נאכדעם וואס ער האט זיך מגייר געווען, דעמאלס באקומט ער נישט קיין חלק בארץ, און אזוי ווי טאקע דומיא דסריס וואס די פסוק זאגט ווייטער, און אין יחזקאל רעדט מען אז ער האט יא געבוירן א קינד נאכדעם וואס ער האט זיך מגייר געווען, יענע קינד וועט באקומען א חלק אין ארץ ישראל, זאגט די פסוק ואל יאמר הסריס, דער סריס וואס קען נישט האבן קיין קינדער זאל נישט זאגן הן אני עץ יבש איך בין דאך א פארטריקנט שטיקל האלץ, וואס האב איך מיך צו צו פירן אויף די ריכטיגע וועגן, ס'עט סייווי נישט בלייבן פון מיר קיין שם ושארית. זאגט דער אייבערשטער מען זאל נישט אזוי זאגן, כי כה אמר ה', ווייל אזוי זאגט דער אייבערשטער לסריסים, ער האט געענדיגט מיטן סריס הייבט ער אן מיט די סריסים, אשר ישמרו את שבתותי, טאמער זיי וועלן נאר אפהיטן מיינע שבתים, כאפט ער אן שבתים מיט א לשון רבים, אדער ווי אונז האמיר פריער געשמועסט פון די גמרא, אז מען לערנט פון דא ארויס אז טאמער אידן וועלן היטן צוויי שבתים וועלן זיי ווערן אויסגעלייזט, דער רדק ברענגט א פשט פון זיין טאטן אז ס'מיינט שבת בראשית און שבת הארץ אז מען וועט היטן שמיטה, וואס שמיטה איז דאך אויך א סיבה. פארוואס מען איז פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל, לאמיר היטן די ביידע שבתים, ובחרו און זיי וועלן אויסקלויבן, באשר חפצתי מיט דאס וואס איך האב געוואלט, זיי וועלן טון אלעס וואס איז מיין רצון, ומחזיקים און זיי וועלן זיך אנכאפן בבריתי, אין מיין בונד, גייט ארויף סיי אויף די מצוות וואס עס שטייט דארט ביי דעם בברית, וואס די מצוות זענען שטארקע מצוות, סיי אויף ברית מילה וואס עס איז געשניטן געווארן דערויף דרײַצן בריתות, און סיי אויף די תורה וואס די תורה איז געגעבן געווארן מיט דריי בריתים, ווי עס וועט מען שפעטער זען אינעם היינטיגן רמב"ם. זאגט די תורה, ונתתי להם, איך וועל זיי געבן, בביתי אין מיין בית המקדש ובחומותי אין מיינע מויערן, אויפן הר הבית, יד, א פלאץ, א חשיבות, ושם און א נאמען, טוב מבנים ומבנות, סאך א בעסערע געדענקעניש ווי ווען זיי האבן ווען זין און טעכטער, ווען א מענטש האט א זין און א טאכטער, דערציילן זיי טאקן איבער זיינע גוטע מעשים שפעטער, אבער דא וועט דער אייבערשטער מאכן אז די חכמים, די סנהדרין, זיי וועלן פארצייכענען און געדענקען די אלע מעשים טובים פון די גרים, פון די סריסים, וואס אפילו זיי האבן נישט איבערגעלאזט קיין קינדער, וועט מען אבער געדענקען זייערע מעשים טובים שפעטער, און דאס איז א חלק פון זייער שכר וואס דער אייבערשטער לייגט אוועק פאר א מענטש וואס פירט זיך ערליך, אויסער די גוטע שכר וואס זיי האבן אוועקגעלייגט לעתיד לבוא פאר זיין נשמה, האט ער אויך דאס אז מען וועט רעדן פון זיינע גוטע מעשים לאחר מותו. שם עולם, א אייביגע נאמען אתן לו וועל איך אים געבן אשר לא יכרת וואס וועט נישט פארשניטן ווערן. ובני הנכר און די גרים, די פרעמדע קינדער, הנלווים על ה' וואס האבן זיך צוגעשטעלט צום אייבערשטן לשרתו אים צו באדינען, ולאהבה את שם ה' ליב צו האבן דעם אייבערשטנ'ס נאמען להיות לו לעבדים, צו זיין פאר אים פאר קנעכט. אויב, כל שומר שבת מחללו איז וועלן היטן דעם שבת, זיי וועלן נישט מחלל שבת זיין, ומחזיקים בבריתי און זיי וועלן אנכאפן מיין בונד, זיי וועלן היטן תורה און מצוות, שטייט ווייטער אין פסוק והביאותים אל הר קדשי, וועל איך זיי אריינברענגען צו מיין הייליגן בארג ושמחתים בבית תפלתי. אפילו ער איז א גאסט, ער באלאנגט נישט באמת אין כלל ישראל, אבער דער אייבערשטער זאגט איך וועל באפעלן פאר די כהנים מען זאל זיי אויפנעמען מיט א פרייד אזוי ווי א מענטש נעמט ארויף א גאסט וואס קומט צו אים אין שטוב, ושמחתים בבית תפלתי, איך וועל זיי דערפרייען ביי מיר אין בית תפילה, די בית המקדש, ווען זיי וועלן זען אז זייערע תפילות און זייערע קרבנות ווערן אנגענומען פונקט ווי די אידישע קינדער, עולותיהם, זייערע קרבנות עולה, וזבחיהם, זייערע קרבנות שלמים לרצון וועלן זיין פאר א באוויליגונג על מזבחי אויף מיין מזבח. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, מיין בית המקדש ווערט אנגערופן א בית תפילה פאר אלע פעלקער, אזוי ווי שלמה המלך האט מתפלל געווען ווען ער האט געבויט דעם בית המקדש, אז אפילו דער נכרי וואס וועט קומען אין בית המקדש אריין זאל דער אייבערשטער אים צוהערן זיין תפילה. שטייט אין תהלים, קאפיטל ק"ח, הבה לנו עזרת מצר, געב אונז א הילף פון דעם פיינט, פון דעם באלאגערער, פון דעם אונטערדריקער, ושוא תשועת אדם, אונז האמיר זיך נישט וואס צו פארלאזן אויף מענטשן, נאר אויף דיר, ווייל ס'איז פאלש די הילף וואס א מענטש זאגט צו, פאר דעם בעטן מיר אונז דיך, דו זאלסט אונז דערלאנגען א הילף. באלוקים, מיטן אייבערשטן, נעשה חיל, וועלן מיר מאכן א מיליטער און א כח, והוא יבוס צרינו, און ער וועט צוטרעטן אונזערע פיינט. הייבט זיך אן קאפיטל ק"ט, למנצח לדוד מזמור, א קאפיטל א געזאנג פאר דוד המלך, אלוקי תהלתי, דו ביסט דער באשעפער פון מיין לויב, איך לויב דיך כסדר און איך בארים מיך מיט דעם וואס איך בין דיין עבד, אל תחרש בעט איך דיר זאלסט נישט שווייגן, ווען מיינע שונאים קומען און זיי רודפ'ן מיך, זאלסטו מיך נישט לאזן פאלן אונטער זייערע הענט. אדער גייט ארויף די קאפיטל אויף די אידן אין גלות, אזוי זאגט די ספורנו, און די רד"ק זאגט אז ס'גייט ארויף אויף דוד המלך בשעת ער איז אנטלאפן פון שאול. זאגט ער כי פי רשע, ווייל די מויל פונעם רשע איז ופי מרמה, און די מויל פון די פאלשע, די פאפערס, עלי פתחו, זיי האבן געעפנט אויף מיר א מויל. דברו אתי לשון שקר, זיי רעדן מיט מיר, און זיי מאכן זיך פריינטליך צו מיר, אבער זיי רעדן מיט א מיט א פאלשע צונג, מיט א פאלשע שפראך, זיי מאכן זיך ווי זיי זענען פריינטליך צו מיר, אבער אינעווייניג האבן זיי מיך פיינט, און זיי טוען מיר איינרעדן פארשידענע זאכן איך זאל נישט מורא האבן פון זיי, און למעשה האבן זיי שלעכטע פלענער אקעגן מיר. ודברי שנאה, מיט מיט מיט פיינטליכע ווערטער סבבוני האבן זיי מיך ארומגענומען, אז זיי האבן געמאכט אז שאול המלך זאל מיך באלאגערן און ארומנעמען צוליב די שלעכטע ווערטער וואס זיי זענען געגאנגען און פארקויפט אויף אים כאילו איך האב אים פיינט, וילחמוני חינם, זיי מאכן מיט מיר מלחמות אומזיסט, איך האב זיי נישט פיינט, איך האב זיי קיינמאל גארנישט שלעכטס געטון. זאגט די משנה מסכת בכורות פרק ח' יש בכור לנחלה, ס'דא א בכור וואס ער באקומט א דאפלטע חלק פון די טאטע'ס פארמעגן, ואינו בכור לכהן, ער איז אבער נישט קיין בכור לגבי מ'זאל דארפן געבן פינף סלעים פאר פדיון הבן, ער איז נישט קיין פטר רחם. נאכדעם איז דא בכור לכהן, ער איז יא א פטר רחם, מען דארף געבן פינף סלעים פארן כהן, ואינו בכור לנחלה, ער איז אבער נישט בכור לגבי נעמען א דאפלטע חלק פון זיין טאטע'ס פארמעגן. נאכדעם איז דא איינער וואס איז בכור לנחלה ולכהן, ער איז סיי א בכור צו באקומען דאפלט פון די פארמעגן און סיי אז מען דארף אים אויסלייזן בפדיון הבן, און יש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן, ער איז נישט קיין בכור נישט לגבי די פארמעגנס און נישט לגבי פדיון הבן. און דער משנה גייט מסביר זיין אלע פיר זאכן, און ער הייבט אן מיט די ערשטע. איזהו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן? וועלכער בכור באקומט יא א דאפלטע חלק פונעם טאטנ'ס פארמעגן, אבער ער הייסט נישט קיין פטר רחם, מען דארף נישט געבן קיין פינף סלעים פאר'ן כהן? איין פאל איז הבא אחר הנפלים שיצא ראשו חי, די קינד איז געבוירן געווארן נאך א נייפל וואס דער נייפל איז געווען לא כלו לו חדשיו, אבער די קאפ איז אים געבוירען געווארען, ס'איז ארויסגעקומען די קאפ, האט ער נאך געלעבט, נאכדעם האט דער נייפעל צוריק גענומען זיין קאפ, און דער אנדערער ברודער וואס איז געווען א צווילינג מיט אים, דער לעבעדיגער ברודער איז ארויסגעקומען, און דער קינד איז שוין יא געווען כלו לו חדשיו, איז דער קינד הייסט א בכור לנחלה, ווייל הגם זיין עלטערע ברודער דער נייפל האט ארויסגעשטופט די קאפ צוערשט, הייסט ער אבער נישט ראשית אונו, לגבי נחלה שטייט אז דער וואס איז ראשית אונו לו משפט הבכורה, אונו איז אויכעט א לשון פון אונן, אז מען קלאגט אויף אים, א קינד וואס איז א נייפל ס'איז לא כלו לו חדשיו, הגם די קאפ איז ארויסגעקומען לעבעדיג, וועט די טאטע נישט קלאגן אויף אים טאמער ער שטארבט. ממילא איז די ערשטע קינד דער נייפל איז נישט קיין ראשית אונו, נאר די צווייטע קינד. איז די קינד וואס ווערט יעצט געבוירן איז א בכור לנחלה, אבער בכור לכהן איז ער נישט, ווייל דער ערשטער האט פאקטיש פוטר רחם געווען פאר די מאמע. ובן תשעה שיצא ראשו מת, אדער דער קינד איז געבוירן געווארן נאך א בן תשעה וואס די קאפ איז ארויסגעקומען און ער האט שוין נישט געלעבט, אויך איז ער געווען א צווילינג און ס'איז פארדעם ארויסגעקומען די קאפ פון א קינד וואס איז שוין געווען כלו לו חדשיו אבער ער איז געווען שוין געשטארבן, איז עס אויך נישט געווען ראשית אונו ווייל אז די רגע וואס די קאפ איז ארויסגעקומען האט מען שוין געזען אז ער לעבט שוין נישט, איז דאך שוין נישט ראשית אונו, און פטר רחם איז ער אבער יא געווען ווייל די קאפ איז ארויסגעקומען. זאגט די משנה ווייטער, והמפלת כמין בהמה חיה ועוף דברי ר' מאיר, לויט ר' מאיר איז דא נאך א פאל פון א בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, טאמער די מאמע האט מפיל געווען א צורה א דמות פון א בהמה חיה ועוף, און נאכדעם איז געבוירן געווארן דער געהעריגער קינד, איז דער בהמה חיה ועוף, האט פוטר רחם געווען, און די קומענדיגע קינד איז טאקע יא א בכור לנחלה, ווייל קיין קלאג מאכט מען נישט אויף א קינד וואס האט א צורה פון א בהמה חיה ועוף, ממילא ראשית אונו איז די ערשטע קינד נישט געווען, די נפל איז נישט געווען ראשית אונו נאר די געהעריגע קינד וואס ווערט נאכדעם געבוירן איז ראשית אונו, אבער פטר רחם איז יא געווען. וחכמים אומרים, ער הייסט נישט פטר רחם, מיט א צורה פון א בהמה חיה ועוף הייסט מען נאכנישט פטר רחם, עד שיהא בו מצורת האדם, ס'מוז זיין א חלק, זאל עס האבן אביסל א געשטאלט פון א מענטש, און דעמאלטס הייסט עס אויכעט, דעמאלטס הייסט עס שוין פטר רחם. זאגט די משנה נאך פעלער, המפלת סנדל, טאמער די מאמע האט מפיל געווען א צורה פון א שיך, ס'האט נישט קיין צורת איברים, אדער איז סנדל צוויי ווערטער, ס'איז שנאוי, פארפיינטעט, ודל און ארעם, או שליא, די שליא איז די זעקל אין וואס די קינד ליגט, און טאמער. ס ה אפילו מען זעט נישט קיין קינד ווייסט מען אז דארט איז געווען א קינד, ממילא פטר רחם איז עס געווען, סיי די סנדל סיי די שליא, פטר רחם איז עס געווען, די זעלבע זאך איז שפיר מרוקם, ס'איז ארויסגעקומען א שפיר, א שטיק פלייש, וואס איז מרוקם, ס'האט א שטיקל צורה פון א אבר. והיוצא מחותך, אדער די מאמע האט מפיל געווען א קינד וואס איז ארויסגעקומען אינגאנצן צעשטיקלט. אבר אבר, איז ביי די אלע פעלער ראשית אונו איז די צווייטע קינד, ווייל אויף די ערשטע קלאגט מען נישט, אויף א סנדל, אויף א שליא, אויף א שפיר מרוקם און א יוצא מחותך איז נישט שייך צו קלאגן, אבער פטר רחם איז די צווייטע קינד שוין נישט, ווייל די סנדל און די שליא און די שפיר מיט די יוצא מחותך זיי האבן פוטר רחם געווען. ברטנורא זאגט דא אז די יוצא מחותך רעדט מען אז די אברים זענען צושניטן געווארן אבער אויב די קאפ איז צושניטן געווארן און הייסט עס אפילו נישט קיין פטר רחם טאמער ס'איז ארויסגעקומען נאר א ראש מחותך און נאכדעם איז עס צוריק אריין און די ברודער איז ארויסגעקומען נאך פאר די רוב פון די אברים פון די מחותך זענען ארויסגעקומען איז עס איז עס אויך נישט געווען קיין פטר רחם און די קינד וואס קומט ארויס איז א בכור לנחלה ולכהן זאגט די משנה הבא אחריהן ווער ס'קומט נאך די אלע זאכן, בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, טאמער ס'ווערט געבוירן א געהעריגע געזונטע קינד נאך די סנדל שליא שפיר און יוצא מחותך, איז די קינד א בכור לנחלה ווייל ער איז ראשית אונו, און ער איז נישט קיין בכור לכהן ווייל ער איז שוין נישט קיין פטר רחם. זאגט די משנה נאך פעלער פון דעם זעלבן אופן פון בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, מי שלא היו לו בנים, א מאן וואס ער האט נאכנישט געהאט קיין קינדער, ונשא אישה שכבר ילדה, ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס זי האט שוין געהאט קינדער, דער קינד וואס ווערט געבוירען איז יא א בכור לנחלה ווייל פארן טאטען איז ער די ערשטע קינד, ער איז ראשית אונו, ביי די מאמע איז ער אבער נישט קיין פטר רחם, ממילא איז ער נישט קיין בכור לגבי פדיון הבן. זאגט די משנה, עודה שפחה ונשתחררה, אפילו. די קינד איז געבוירן געווארן נאכדעם וואס די פרוי, די מאמע, איז געווען א שפחה און זי איז באפרייט געווארן. אפילו די פריערדיגע קינדער, דאס הייסט ווען זי האט געהאט די פריערדיגע קינדער איז זי נאך געווען א שפחה. און הערשט יעצט איז זי באפרייט געווארן, קומט דאך אויס אז די קינד וואס איז יעצט געבוירן געווארן איז די ערשטע אידישע קינד וואס זי האט, פארדעם האט זי נישט געהאט קיין דין פון א ישראל, אדער עודה נכרית ונתגיירה, זי האט יעצט די ערשטע קינד נאכדעם וואס זי האט זיך מגייר געווען, זי האט שוין געהאט פריער קינדער, אבער יענע קינדער זענען געבוירן געווארן ווען זי איז נאך געווען א גוי'ע. משבאת לישראל ילדה, ווען זי איז אנגעקומען צו דעם איד נאכדעם וואס זי האט זיך מגייר געווען אדער נשתחרר געווארן, האט זי חתונה געהאט מיט דעם איד, און ילדה, יעצט האט זי געהאט דעם ערשטן קינד, איז דער קינד נאר בכור לנחלה, ווייל דער טאטע זיינע האט נאכנישט געהאט קיין קינדער, מ'רעדט דא ווייטער פון דער מענטש וואס האט נאכנישט געהאט קיין קינדער, ואינו בכור לכהן, לגבי פדיון הבן הייסט ער נישט קיין בכור, ווייל די מאמע האט שוין יא געהאט קינדער, אפילו די פריערדיגע קינדער זענען נישט געווען געבוירן ווען זי איז געווען א אידישקע, אבער זי האט שוין געהאט קינדער, ס'הייסט שוין פטר רחם, זי האט שוין פוטר געווען איר רחם פון פריער, דער קינד איז נישט קיין בכור לכהן, לויטן תנא קמא, רבי יוסי הגלילי אומר בכור לנחלה ולכהן, אזא מין פאל אז דער קינד איז געבוירן געווארן דער ערשטער צו איר נאך די גיור, נאך די שחרור, הייסט ער יא א בכור לכהן, שנאמר פטר כל רחם בבני ישראל, עד שיפטרו רחם מישראל, מען דארף פוטר רחם זיין פון א אידישע פרוי, און די פריערדיגע פטר רחם, די ערשטע קינדער אירע זענען געבוירן ווען זי איז נאך געווען א גוי'טע אדער א שפחה, דאס רעכנט מען נישט. פון דא און ווייטער גייט די משנה מסביר זיין די צווייטע פאל פון בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. זאגט די משנה, מי שהיו לו בנים, א מאן וואס ער האט שוין געהאט קינדער פון פריער, ונשא אישה שלא ילדה, ער האט חתונה געהאט מיט א פרוי וואס זי האט נאכנישט געהאט קיין קינדער, קומט דאך אויס, ביי אים איז עס שוין נישט קיין ראשית אונו, ער האט שוין געהאט אנדערע קינדער פון פריער, ביי איר איז עס פטר רחם. זאגט די משנה נתגיירה מעוברת, ס'קען אפילו זיין אז די פארפאלק, סיי די טאטע און סיי די מאמע, זענען געווען, זיי האבן זיך ביידע מגייר געווען אינאיינעם, און בשעת די גיור איז די פרוי געווען מעוברת. קומט אויס אז די קינד ווערט יעצט געבוירן אפילו טאמער די טאטע האט נאכנישט געהאט קיין קינדער, פריער האט מען גערעדט די ערשטע פאל מי שהיו לו בנים ונשא אישה שלא ילדה רעדט מען פון א געהעריגע ישראל, יעצט רעדט מען אפילו טאמער די מענטש האט שוין געהאט קינדער אבער ער האט געהאט קינדער אלס גוי. און יעצט האט ער זיך מגייר געווען אינאיינעם מיט זיין פרוי, און יעצט האבן זיי א קינד, נתגיירה מעוברת, אפילו ער האט נאכנישט געהאט קיין קינדער, אפילו ער האט נישט געהאט קיין קינדער פון פריער, וויבאלד די קינד איז הורתו געווען שלא בקדושה, איז די קינד קען נישט באקומען קיין ירושה, ווייל די קינדער פון גוים האבן נישט קיין שייכות מיט זייערע טאטעס.

איז די קינד געווען איז איז זי נאך געווען שלא בקדושה, האט די קינד גארנישט מיטן טאטן, אזא מין פאל איז מען נישט קיין בכור לנחלה נאר א בכור לכהן ווייל ווען ער ווערט געבוירן איז ער פאקטיש פוטר איר רחם. געבט די משנה נאך פעלער, ילדה היא וכהנת, א געהעריגע אידישע פרוי א בת ישראל וואס זי האט יעצט די ערשטע קינד, האט געהאט דעם בכור צוזאמען מיט א כהנת און ס'האט זיך אויסגעמישט די ביידע קינדער, וואלט איך געקענט זאגן אז א ספק ווייל א קינד פון א כהן איז דאך פטור פון פדיון הבן, אבער וויבאלד די טאטע די מאמע ווייסט אז זיי האבן געהאט א קינד א בכור, דארפן זיי אראפגעבן פדיון הבן דארפן זיי מאכן, אבער בכור לנחלה איז ער נישט, ווייל איך ווייס דאך נישט וועלכע קינד איז זיין קינד, יעדע קינד וואס וועט קומען צו אים בעטן א חלק פון די ירושה וועט ער זאגן קען זיין דו ביסט נישט מיין קינד, דארף ער נישט געבן פאר קיינער פון זיי, איז באמת'ן נישט נאר ער איז נישט קיין בכור לנחלה, ער באקומט בכלל נישט קיין נחלה. היא ולוויה, די זעלבע זאך טאמער די פרוי וואס זי האט יעצט די ערשטע קינד האט זיך אויסגעמישט איר קינד מיט די קינד פון א לוויה, וואס די לוויה איז אויכעט פטור פון פדיון הבן, דארף זי אבער אראפגעבן פדיון הבן, די די אידישע פרוי די טאטע די טאטע פון דעם קינד דארף אראפגעבן פינף סלעים, ווייל נישט קיין חילוק ווי די קינד איז, נישט קיין חילוק וועלכע פון זיי צוויי איז זיין זון, מוז ער אראפגעבן פינף סלעים, אבער בכור לנחלה נישט, ווייל יעדער איינער וואס קומט צו אים זאגט ער דו ביסט נישט מיין קינד. די זעלבע זאך היא ואישה שכבר ילדה, טאמער א פרוי וואס זי האט יעצט די ערשטע קינד, מישט זיך אויס איר קינד מיט די קינד פון א פרוי וואס זי האט שוין געהאט אמאל א קינד, א בכור איז עס זיכער, ס'איז א בכור לכהן, אבער בכור לנחלה נישט, ווייל איך ווייס נישט וועלכע פון די צוויי ס'איז זיין קינד. וכן און נאך א פאל, מי שלא שהתה אחר בעלה שלושה חדשים, די הלכה איז, ווען א מאן גט זיך אדער ווען ער שטארבט, קען די פרוי נישט חתונה האבן ביז דריי חדשים, ווייל מען דארף מבחין זיין צו זי איז מעוברת געווארן פון דעם פריערדיגן מאן. אויב אבער זי האט נישט געווארט, ונשאת זי האט חתונה געהאט אין די דריי חדשים וילדה און זי האט געהאט א קינד צו ניין חדשים, ואין ידוע מען ווייסט נישט אם בן תשעה לראשון צו דער קינד איז געבוירן צו ניין חדשים פונעם ערשטן מאן, או בן שבעה לאחרון אדער ער איז געבוירן צו זיבן חדשים פונעם צווייטן מאן. איז בכור לכהן, לגבי פדיון הבן הייסט ער א בכור, וממה נפשך האט ער פוטר געווען איר רחם, זי איז געווען ביי אים ביי איר איז עס געווען איז די קינד געווען די ערשטע קינד, ואינו בכור לנחלה, ער איז אבער נישט בכור לנחלה, און אפילו כפשוט באקומט ער נישט, נישט נאר א דאפלטע חלק באקומט ער נישט, נאר אפילו איין חלק באקומט ער נישט, ווייל טאמער ער גייט צו די ברידערס פון די ערשטע מאן זאגן זיי דו באלאנגסט צום צווייטן, דו ביסט א קינד פונעם צווייטן, אז ער גייט צו די ברידערס פונעם צווייטן מאן זאגן זיי דו באלאנגסט צום ערשטן. איז דאס וואס די משנה זאגט ואינו בכור לנחלה, וואס דאס איז משמע אז א געהעריגע חלק באקומט מען יא, גייט נישט ארויף אויף די ערשטע קינד וואס איז געבוירן געווארן ווייל ער איז דאך א ספק, אים קען מען מדחה זיין אהער און אהין, ס'גייט ארויף אויף די קינד וואס וועט געבוירן ווערן נאך אים, טאמער די פרוי וועט האבן נאך א קינד מיט דעם צווייטן מאן, יענע קינד איז נישט קיין בכור לנחלה, ווייל מען זאגט אפשר איז די פריערדיגע קינד, די ספק, יא פונעם צווייטן מאן, און דעמאלטס איז דער צווייטער זיכער נישט קיין ראשית אונו. די דריטע פאל אין די משנה איז געווען א בכור פאר ביידע זאכן, איז געווענליך ווען א פאר פאלק האט חתונה און ביי אים איז עס די ערשטע קינד און ביי איר איז עס די ערשטע קינד, איז די קינד א בכור לנחלה און א בכור לכהן, אבער דאס איז נישט קיין חידוש, די משנה וויל זאגן א חידוש, אפילו עס איז שוין געווען עפעס א הפלה פון פריער, איז אויך דא בכור לנחלה ולכהן. זאגט די משנה, איזהו בכור לנחלה ולכהן, המפלת שפיר מלא דם, טאמער א פרוי האט מפיל געווען פארדעם א שפיר וואס איז געווען פול מיט בלוט, אדער מלא מים פול מיט וואסער מלא גנינים פול מיט פארבן אדער פול מיט ווערעמליך. המפלת כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים, טאמער זי האט מפיל געווען אזוי ווי א צורה פון פיש, היישריק, אדער אנדערע קריכעדיגע זאכן וואס ביי דעם שטייט נישט קיין יצירה, די לשון יצירה שטייט נישט ביי זיי אזוי ווי ביי א מענטש, דא האלט קיינער נישט אז דאס הייסט א פטר רחם. אדער המפלת יום ארבעים, די פערציגסטע טאג פון די חתונה האט זי מפיל געווען, ס'איז נאכנישט אדורך קיין פערציג טעג, ס'הייסט נאכנישט קיין יצירת הולד ביז נאך פערציג טעג, איז די קינד הייסט סתם ווי וואסער, הבא אחריהן, טאמער ס'ווערט געבוירן א געהעריגע קינד נאכדעם, בכור לנחלה ולכהן, סיי עס איז ראשית אונו און סיי עס איז פטר רחם, ווייל די אלע זאכן, די אלע הפלות, הייסט נאכנישט פטר רחם. די פערדע פאל איז געווען א בכור וואס איז נישט קיין בכור נישט לנחלה און נישט לכהן, זאגט די משנה יוצא דופן, א קינד וואס מען האט געדארפט אויפרייסן די מאמע ארויסצונעמען, והבא אחריו, און אויך די קינד וואס איז ארויסגעקומען געהעריג דורכן רחם נאך די יוצא דופן, איז זייער אינטערעסאנט וואס די ברטנורא ברענגט דא פון רמב"ם אז מען מוז רעדן פון צווילינג, און די ערשטע איז ארויסגעקומען דורך דורכ'ן דופן און די צווייטע איז געהעריג געבוירן געווארן, ווייל ס'קען נישט זיין אז איין קינד איז געווען יוצא דופן און נאכדעם איז זי נתעבר געווארן נאכאמאל און געבוירן א קינד געהעריג, די רמב"ם זאגט ס'איז אוממעגליך אזא זאך, זעט אויס אז אין אמאליגע צייטן וואס די אופני הרפואה זענען געווען אנדערש איז עס נישט מעגליך געווען. על כל פנים זאגט די משנה, די ערשטע קינד וואס איז יוצא דופן איז ער דאך נישט געווען קיין פטר רחם, און אויך קען ער נישט ירש'נען קיין דאפלטע חלק, ווייל ס'שטייט אין פסוק וילדו לו, און יוצא דופן לויטן תנא קמא הייסט נישט קיין לידה. און די הבא אחריו איז טאקע יא געווען א פטר רחם, אבער די תנא קמא האלט אז ס'איז נישט גענוג ער זאל זיין א פטר רחם, ער מוז אויך זיין א בכור פון אלע קינדער, ער מוז זיין די עלטסטע קינד, און וויבאלד ס'איז שוין דא א קינד פאר דעם אפילו די ערשטע קינד איז נישט געווען דורכן רחם, איז שניהם אינם בכור, ביידע פון די קינדער זענען נישט קיין בכור, לא לנחלה ולא לכהן, נישט צו באקומען א דאפלטע חלק, און נישט מען זאל דארפן געבן פינף סלעים פארן כהן. רבי שמעון אומר הראשון לנחלה, רבי שמעון האלט יוצא דופן הייסט יא ווי א לידה, ממילא הייסט עס יא וילדו לו, און ער באקומט א דאפלטע חלק פון די ירושה, והשני און דער צווייטער, בק איז יא א בכור לחמש סלעים ווייל ער איז געווען דער פטר רחם און ער האלט אז בכור לרחם הייסט א בכור אפילו ער איז נישט בכור לוולדות. משנה ג מי שלא בכרה אשתו א מענטש וואס די פרוי האט נאכנישט געהאט קיין קינדער פון פריער וילדה שני זכרים זי האט יעצט געבוירן צוויי קינדער איז דאך איינער פון די צוויי זין א בכור נותן חמש סלעים לכהן דארף ער געבן פינף סלעים פארן כהן. מת אחד מהם בתוך שלושים יום, טאמער מען ווייסט נישט וועלכע פון די צוויי ס'איז געווען די בכור, און איינער פון זיי איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג, האב פטור, איז די טאטע פטור פון געבן פינף סלעים פארן כהן, ווייל ער זאגט פארן כהן, דער וואס איז געווען די בכור, ער איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג, האב איך בכלל נישט קיין חיוב צו געבן פינף סלעים. און נישט נאר די טאטע איז פטור, נאר די לעבעדיגע קינד וואס איז געבליבן, ווען ער ווערט עלטער, דארף ער אויך זיך נישט אויסלייזן, ווייל מ'איז תולה. דער כהן איז א מוציא מחבירו, דער כהן וואס וויל בעטן פינף סלעים איז א מוציא מחבירו, און מען זאגט אים ס'קען זיין אז דער בכור איז געשטארבן. מת האב טאמער דער טאטע איז געשטארבן, והבנים קיימים, און די קינדער לעבן. דער טאטע איז געשטארבן נאך די דרייסיג טעג, איז שוין געווען א חיוב דא אראפצוגעבן פינף סלעים. ר' מאיר אומר, אם נתנו עד שלא חלקו, טאמער מען האט געגעבן פינף סלעים פאר מען האט צוטיילט די טאטע'ס פארמעגן נתנו, האבן זיי גוט געטון. ואם לאו, טאמער מען האט נישט אראפגעגעבן פינף סלעים פאר מען האט צוטיילט די נכסים, פטורין, דארפן זיי שוין נישט געבן. רבי מאיר האלט, האחין שחלקו, ברידער וואס צוטיילן זיך מיט'ן טאטע'נס פארמעגן האבן א דין ווי לקוחות, ווי איינער וואס קויפט איינער פון צווייטן, מען זאגט נישט הוברר הדבר למפרע אז יעדער האט זיך באקומען זיין חלק און ס'גייט צו אלס א ירושה, ס'הייסט כאילו מען האט אפגעקויפט איינער פונעם אנדערן. יעצט די פינף סלעים איז די טאטע געווען שולדיג א חוב פארן כהן, און דאס הייסט ווי א מלוה על פה. א מלוה על פה קען נישט גובה זיין פון לקוחות. אויב א מענטש האט אפגעקויפט עפעס, און א צווייטער איז דא א בעל חוב וואס ער טענה'ט דו מוזט מיר געבן דער מענטש איז מיר געווען שולדיג, מען קען אבער נישט גובה זיין פון לקוחות, ממילא טאמער זיי האבן זיך צוטיילט מיט די פארמעגן פונעם טאטן, מען האט נאכנישט געהאט געגעבן די פינף סלעים, קען דער כהן נישט באקומען קיין פינף סלעים פון קיינעם, זיי דארפן נישט געבן. רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים. רבי יהודה האלט אז די נכסים פונעם טאטן זענען מחיוב געווארן אראפצוגעבן די פינף סלעים נאך פאר מען האט זיך צוטיילט, ווייל רבי יהודה האלט האחין שחלקו הייסן ווי יורשים, מען זאגט אז עס איז דא ברירה, יעדער האט זיך באקומען זיין טייל, און די הלכה איז אז א מלוה על פה קען יא גובה זיין פון יורשים. שפעטער וועלן מיר זעהן אין משנה ו' משנה ה' ניין משנה ו' וועלן מיר זעהן אז רבי יהודה האלט אז פדיון הבן איז מער ווי א מלווה על פה, ס'איז א מלווה בשטר תוס' יום טוב שטעלט זיך שוין אויף דעם אז מען דארף נישט צוקומען צו זאגן אז די טעם פון רבי יהודה איז וועגן מילוה על פה גובה מן היורשים, ער קען האלטן אז ס'איז יא לקוחות הן, נאר די סיבה פארוואס מ'קען גובה זיין, ווייל ס'איז אזוי ווי א מילוה בשטר, פדיון הבן איז אזוי ווי א מילוה בשטר. זאגט די משנה ווייטער, זכר ונקבה, טאמער די פרוי וואס זי האט נאכנישט געהאט קיין קינדער האט געהאט יעצט א זכר און א נקבה אויף אמאל און מען ווייסט נישט וועלכעס איז עלטער, אין כאן לכהן כלום באקומט דער כהן גארנישט ווייל מען קען זאגן אז די נקבה זי איז ארויסגעקומען פריער ממילא איז ער בכלל נישט מחיוב בבכורה. משנה ד'. שתי נשים שלא ביכרו, צוויי פרויען וואס זענען געווען חתונה געהאט צום זעלבן מאן. און זיי האבן נאך ביידע נישט געהאט קיין קינדער פון פריער, וילדו שני זכרים, יעדער פון זיי האט יעצט געבוירן א בן זכר א בכור, נותן עשרה סלעים לכהן, דארף דער טאטע געבן צען סלעים פאר די כהן, ווייל ער האט דא צוויי בכורים, מת אחד מהם בתוך שלושים יום, טאמער איינער פון די קינדער איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג. איז און ער האט שוין געהאט געגעבן די פינף סלעים פון פריער, איז אם לכהן אחד נתן, אויב ער האט געגעבן די גאנצע צען סלעים פאר איין כהן, פארן זעלבן כהן, יחזיר לו חמש סלעים, זאל דער כהן אים צוריק געבן פינף סלעים, ווייל איין קינד איז געווען אזוי ווי א נפל, ער איז געשטארבן פאר די דרייסיג טעג, די חיוב קומט נישט ארויף ביז דרייסיג טעג, ער מוז אים צוריק געבן די פינף סלעים פון דעם קינד. אם לשני כהנים נתן, אויב ער האט געגעבן פינף סלעים פאר איין כהן און פינף סלעים פאר א צווייטע כהן, אינו יכול להוציא מידם ער קען נישט ארויסציען די געלט פון זיי, ווייל יעדער פון זיי קען טענה'ן, איך האלט די קינד פאר די לעבעדיגע קינד, איך האלט די געלט פאר די לעבעדיגע קינד, פאר די טויטע קינד האסטו געגעבן פארן אנדערן, ממילא איז דער טאטע א מוציא מחבירו, ועליו הראיה, ער דארף ברענגען א ראיה פון וועם ארויסצוציען. זכר ונקבה, טאמער די צוויי פרויען פון דעם איין מאן האבן געבוירן איינער א זכר און איינער א נקבה, או שני זכרים ונקבה, איינער האט געבוירן שני זכרים און די אנדערע א נקבה, אדער איינער האט געבוירן א זכר און די אנדערע א זכר און נקבה, איז דאך אבער דא איינער וואס איז א זיכערע בכור. נותן חמש סלעים לכהן, א פינף סלעים דארף מען זיכער געבן פארן כהן, ווייל איינער פון זיי איז זיכער א בכור. אויב די צוויי פרויען פונעם זעלבן מאן האבן געבוירן שתי נקבות וזכר, וואס דא קען מען דאך זאגן אז די צוויי נקבות, איין מאמע האט געהאט איין נקבה ערשט און די אנדערע מאמע האט אויך געהאט איין נקבה ערשט, איז בכלל נישט דא קיין בכור, או שני זכרים ושתי נקבות קען מען אויך זאגן אז די צוויי נקבות זענען געבוירן געווארן צו די צוויי פרויען אין פריער, זיי זענען געווען די ערשטע, אין כאן לכהן כלום, דארף ער נישט געבן פארן כהן גארנישט, די כהן דארף ברענגען א ראיה אז דא זענען געבוירן געווארן די זכרים פריער. אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה, א מענטש האט געהאט צוויי פרויען, איינע פון זיי האט שוין געהאט א קינד פון פריער, און די אנדערע האט נאכנישט געהאט א קינד פון פריער, וילדו שני זכרים, זיי האבן ביידע געבוירן א זכר, איז דאך דא דא נאר איין בכור, נותן חמש סלעים לכהן גיט ער פינף סלעים פארן כהן. מת אחד מהם בתוך שלושים יום, די קינדער זענען געווען פארמישט, און איינע פון זיי, זענען געשטארבן אונטער דרייסיג טעג, איך ווייס נישט צו דער בכור איז געשטארבן צו נישט, האב פטור, אויב דער טאטע האט נאכנישט געהאט געגעבן, איז ער פטור פון געבן, ער קען זאגן אז דער וואס איז געווען דער בכור, דער איז געשטארבן. מת האב והבנים קיימין, טאמער דער טאטע איז געשטארבן און די קינדער לעבן, ר' מאיר אומר אם נתנו עד שלא חלקו נתנו, אויב זיי האבן באצאלט די פינף סלעים פאר זיי האבן זיך צוטיילט מיט די טאטעס ירושה האבן זיי געגעבן ואם לאו פטורין, ווייל די זעלבע זאך ווי אונז האבן געלערנט פריער, ר' מאיר האט געהאלטן האחין שחלקו לקוחות הן, און מלווה על פה קען נישט גובה זיין פון קיין לקוחות, ר' יהודה אומר נתחייבו נכסים, ווייל ער האלט האחין שחלקו זענען זענען זענען יורשים, און מלווה על פה קען יא גובה זיין פון יורשים. זכר ונקבה, טאמער איין פרוי האט שוין געהאט אמאל א קינד, און איין פרוי האט נאכנישט געהאט קיין קינד, און יעצט האבן זיי געבוירן א זכר און א נקבה און איך ווייס נישט ווער ס'האט געבוירן וואס, אין כאן לכהן כלום, ווייל איך קען זאגן אז די נקבה איז געבוירן געווארן צו די וואס האט נאכנישט געהאט קיין קינדער פון פריער, און ס'איז בכלל נישט דא דא קיין בכור. משנה ה'. שתי נשים של שני אנשים. ביז יעצט האט מען גערעדט אז ביידע פרויען זענען געווען חתונה געהאט צום זעלבן מאן, יעצט רעדט מען צוויי פרויען פון צוויי באזונדערע מענער, שלא ביכרו, וואס זיי האבן נאך ביידע נישט געהאט קיין קינד פון פריער. וילדו שני זכרים, און ביידע האבן זיי געבוירן א זכר, ביידע האבן זיי געבוירן א זיכערע בכור, זה נותן חמש סלעים לכהן וזה נותן חמש סלעים לכהן, ביידע טאטעס דארפן געבן פינף סלעים פארן כהן, אפילו די קינדער האבן זיך אויסגעמישט, ווייס אבער יעדער איינער אז זיין פרוי האט געהאט א בכור און ער מוז געבן פינף סלעים פארן כהן. מת אחד מהם בתוך שלושים יום, טאמער איינער פון די אויסגעמישטע קינדער איז געשטארבן אונטער דרייסיג טעג, אם לכהן אחד נתנו, אויב זיי האבן שוין ביידע געהאט געגעבן זייערע צען סלעים פארן זעלבן כהן, יחזיר להן חמש סלעים, דארפן זיי צוריק געבן פינף סלעים פאר די איין קינד, און זיי צוטיילן זיך צווישן זיך, שמועסט די ברטנורא אויס, דאס איז נאר אויב איין טאטע האט געמאכט דעם צווייטן טאטן פאר א שליח ער זאל גיין איינמאנען דאס געלט, אויב אבער יעדער איינער גייט באזונדער, קען ער מדחה זיין יעדן איינעם און זאגן, נישט דיין קינד איז געשטארבן, און איך האלט די געלט פאר די לעבעדיגע קינד. אם לשני כהנים נתנו, אויב די צוויי טאטעס האבן געהאט געגעבן די געלט פאר צוויי באזונדערע כהנים, אינן יכולין להוציא מידם מען קען גארנישט ארויסציען פון זיי, ווייל יעדער איינער טענה'ט, איך האב באקומען די געלט פאר די לעבעדיגע קינד. זכר ונקבה, צוויי פרויען פון צוויי מענער האבן נאכנישט געהאט קיין קינדער פון פריער, איינער האט געבוירן א זכר און איינער האט געבוירן א נקבה, און מען ווייסט נישט ווער עס האט געבוירן וואס, האבות פטורין, די טאטעס, זענען פטור ווייל יעדער קען זאגן מיין פרוי האט געבוירן די נקבה, והבן אבער די קינד ווען ער ווערט גרויס חייב לפדות את עצמו, ער איז דאך זיכער א בכור, מוז ער זיך אליין אויסלייזן. שתי נקבות וזכר, אויב ס'איז געבוירן געווארן צוויי נקבות מיט א זכר, איין פרוי האט געהאט א זכר און איין פרוי האט געהאט צוויי נקבות, או שני זכרים ושתי נקבות, יעדע פרוי האט געהאט א זכר און א נקבה, אדער איין פרוי האט געהאט שני זכרים און איין פרוי האט געהאט שתי נקבות, אין כאן לכהן כלום, ווייל מען קען אייביג תולה זיין אז די נקבה איז געווען פריער, אדער אדער אדער אדער אדער ביי די שתי נקבות וזכר קען איך זאגן אז די שתי נקבות זענען ביידע געבוירן געווארן ערשט און ס'איז בכלל נישט דא דא קיין בכור. משנה ו', רעדט מען ווייטער פון צוויי פרויען וואס זענען געווען חתונה געהאט צו צוויי אנדערע מענער, און אחת ביקרה, איינער האט שוין געהאט א קינד פון פריער, ואחת שלא ביקרה, די אנדערע האט נאכנישט געהאט קיין בכור פון פריער, של שני אנשים, זיי האבן באלאנגט צו צוויי מענער. וילדו שני זכרים, זיי האבן ביידע געבוירן א זכר, איינעמס איז א בכור און די אנדערנס איז נישט קיין בכור, איז די הלכה אזוי, זה שלא ביקרה אשתו, דער מאן וואס ער ווייסט אז זיין פרוי האט נאכנישט געהאט קיין קינד פון פריער, ווייסט ער דאך אז זי האט יעצט געבוירן א בכור, נותן חמש סלעים לכהן דארף ער באצאלן פינף סלעים פארן כהן. זכר ונקבה, צווישן די צוויי פרויען איז געבוירן געווארן א זכר און א נקבה, און איך ווייס נישט וועלכעס האט געהאט די זכר און וועלכע די נקבה, אין כאן לכהן כלום, ווייל דער וואס זיין פרוי האט נאכנישט געהאט קיין קינד פון פריער קען זאגן זי האט יעצט געבוירן די נקבה. מת הבן בתוך שלושים יום, טאמער דער זון איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג, אף על פי שנתן לכהן אפילו מען האט שוין געהאט געגעבן געלט פארן כהן, יחזיר לו חמש סלעים דארף עס דער כהן צוריק געבן, ווייל ס'שטעלט זיך ארויס אז דער קינד איז נישט געווען מחויב בבכורה. לאחר שלושים יום, טאמער ס'איז שוין געלעבט דער קינד דרייסיג טעג. אף על פי שלא נתן יתן, אפילו מ'האט נאכנישט געגעבן, דארף מען יעצט געבן, איינמאל ס'איז אדורך דרייסיג טעג ווערט די טאטע מחויב, אפילו די קינד שטארבט. זאגט די משנה, מת ביום שלושים, אויב א בכור איז געשטארבן אין די דרייסיגסטע טאג, כיום שלפניו, האלט די תנא קמא אז מ'איז נאכנישט מחויב צו געבן ה' סלעים פאר'ן כהן ווילאנג ס'גייט נישט אדורך די גאנצע דרייסיג טעג, ממילא אויב ס'איז געשטארבן אין די דרייסיגסטע טאג און מ'האט שוין געהאט געגעבן די געלט, דארף עס די כהן צוריק געבן. פארוואס? ווייל ער לערנט עס ארויס חודש חודש פון די מדבר, ביי די מדבר שטייט פקוד כל בכור זכר מבן חודש ומעלה וואס דאס מיינט פון א חודש און ווייטער, לאחר שלושים, און דא שטייט ופדויו מבן חודש תפדה, לערנט מען ארויס אז דא איז מען אויך נאר מחויב נאך די דרייסיג, ביום שלושים הייסט נאך אזוי ווי פארדעם. רבי עקיבא אומר, ס'ווענדט זיך. אם נתן אויב מ'האט שוין געגעבן. לא יטול זאל ער עס נישט צוריק נעמען. פארוואס? ווייל ער האט א ספק צו מען לערנט עס ארויס פון די גזירה שוה און פון פריער חודש חודש און דעמאלטס ווערט מען הערשט נאר מחיוב, לויט דעם ווערט מען נאר מחויב נאך די דרייסיג, אבער ס'קען זיין אז ס'איז שני כתובים הבאים כאחד. די ביי ביי מדבר און ביי ערכין ביי ביידע שטייט ומעלה אפשר נאר דארט דארף עס זיין ומעלה אבער דא איז אפילו ביי די דרייסיגסטע טאג איז מען שוין מחויב ממילא וויבאלד כ'האב א ספק זאג איך אזוי אויב מ'האט שוין געגעבן זאל מען נישט צוריק נעמען ואם לא נתן טאמער מ'האט נאכנישט געגעבן לא יתן דארף מען נישט געבן. זאגט די משנה מת האב בתוך שלושים יום טאמער די טאטע פון א קינד די אלע פעלער דא רעדט מען פון א געווענליכע קינד נאר די רישא פון די משנה האט זיך גערעדט פון אויסגעמישטע קינדער. זאגט די משנה מת האב בתוך שלושים יום, טאמער די טאטע פון א בכור איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג בחזקת שלא נפדה, איז א חזקה אז די קינד איז נאכנישט געווארן אויסגעלייזט, געווענליך מענטשן לייזן נישט אויס פאר די דרייסיג טעג, עד שיביא ראיה שנפדה, נאר טאמער דער קינד וויל זיך פטר'ן פון דארפן באצאלן, קען ער ברענגען א ראיה אז ער איז יא געווארן אויסגעלייזט, און דעמאלטס. דארף ער נישט באצאלן נאכאמאל. לאחר שלושים יום טאמער די טאטע איז געשטארבן נאך דרייסיג טעג איז דא א חזקה אז ער האט שוין זיכער יא אויסגעלייזט זיין קינד בחזקת שנפדה עד שיביא ראיה שלא נפדה אויסער אז די כהן ברענגט א ראיה אז די טאטע האט אים נישט אויסגעלייזט דעמאלטס דארף ער טאקע יא באצאלן נאכאמאל. זאגט די משנה הוא לפדות ובנו לפדות א מענטש וואס די טאטע האט אים נישט אויסגעלייזט ער איז געווען א בכור און יעצט האט ער געבוירן א זון א בכור און ער האט נאר פינף סלעים הוא קודם את בנו איז ער פאר זיין זון, זיין מצוה איז פריער, ענדערש זאל ער געבן די פינף סלעים פאר זיינעטוועגן, און די קינד עט זיך אויסלייזן שפעטער ווען ער וועט זיין גרויס. רבי יהודה אומר, בנו קודמו, זיין קינד קומט פריער פון אים, שמצוותו, זיין מצוה זיך אויסצולייזן על אביו געליגן אויף זיין טאטע, און מצוות בנו, די מצוה פון זיין זון, עליו, ליגט אויף אים. וועלן מיר זעהן באלד אין די גמרא אז די מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבי יהודה גייט ווען א מענטש האט יא צען סלעים, אבער פינף סלעים זענען בני חורין, ס'ליגט ביי אים אין טאש, און פינף סלעים זענען משעובד צו אז ער האט געהאט פארקויפט א פעלד לאמיר זאגן פאר א צווייטן, איז רבי יהודה האט געהאלטן א מלווה וואס שטייט אין די תורה, למשל פדיון הבן וואס שטייט דאך אין די תורה אז מ'דארף באצאלן פינף סלעים, הייסט עס ווי ס'שטייט אין א שטר, און אז ער האט א מלווה בשטר קען מען עס יא גובה זיין פון משעבדים. ממילא זאגט ער זיינע אייגענע פדיון זאל ער זאל ער אויסלייזן פון די משעבדים, ווייל זיין שעבוד איז דאך שוין געווען נאך פאר די לקוחות האבן דא געקויפט די פעלד, און דאס איז די פשט פון רבי יהודה אין די משנה, שמצוותו על אביו, זיין אייגענע פדיון איז דאך געליגן אויפן טאטן מיינט ער צו זאגן זיין מצוה זיין חיוב איז שוין געקומען פריער נאך פאר ער האט יעצט פארקויפט דעם פעלד ממילא קען ער גובה זיין פון די משעבדים, און מצוות בנו עליו דאס האט ער געגעבן פון די בני חורין. די חכמים האבן אבער געהאלטן א מלווה הכתובה בשטורה בתורה הייסט נישט אזוי ווי ס'שטייט אין א שטר, מ'קען נאר גובה זיין פון בני חורין, ממילא זאל ער ענדערש עס זיך אויסלייזן פון די בני חורין ווייל זיין מצוה קומט פריער. משנה זיין. חמש סלעים של בן, די פינף שקלים וואס מען דארף געבן פאר פדיון הבן, במנה צורי, ס'מוז זיין מיט די חשוב'ע געלט וואס ס'גייט אין די לאנד צור. ווי די ברטנורא איז מסביר, אונז ווייס מיר אז א סלע מדינה איז א אכטל פון א סלע צורי, זאגט ער די פשט איז נישט אז ס'איז א אכטל קלענער, נאר ס'איז פשוט מער אויסגעמישט מיט קופער, ס'האט נישט אזויפיל זילבער אין זיך. אין צורי פלעגן זיי מאכן די געלט פון גאנצע שטיקער זילבער, און אין מדינה און אנדערע פלעצער פלעגט מען אריינמישן זיבן חלקים קופער און נאר איין חלק איז געווען זילבער. איז די אלע זאכן וואס שטייט אין די תורה מוז זיין מיט מנה צורי. און די ברטנורא זאגט דא א חשבון פונקטליך וויפיל גערשטלעך ס'קומט אויס די ווערד פון פינף סלעים וואס מ'דארף געבן פאר א פדיון הבן. זאגט די משנה שלושים של עבד, די דרייסיג שקלים וואס מען דארף געבן טאמער א אקס האט געהארגעט אן עבד, אדער וחמישים וואס מען דארף געבן של אונס ושל מפתה אז מען באצווינגט אדער מען רעדט איבער א מיידל, און מאה של מוציא שם רע, א מענטש ציט ארויס א פאלשן נאמען אויף זיין פרוי. כולם בשקל הקודש במנה צורי, די אלע זאכן דארפן זיין בשקל הקודש במנה צורי, און די ברטנורא לייגט נאך צו אז כתובת אישה האבן די חכמים גע'פסק'נט, דאס הייסט זיינע רעבעס האבן גע'פסק'נט אז כתובה איז אויכעט, הגם ס'איז א דרבנן'דיגע זאך, לערנט מען אבער ארויס פון כמוהר הבתולות, און ס'דארף אויכעט זיין מיט געהעריגע מנה צורי. אבער אלע אנדערע זאכן, קנסות וכדומה, וואס איז מדבריהם, דאס איז גענוג כסף מדינה. זאגט די משנה, וכולן נפדין בכסף ובשווה כסף, יעדע זאך וואס איך לייז אויס פדיון הבן, אדער איך לייז אויס הקדש, מוז עס נישט זיין דווקא מיט געלט, ס'קען זיין מיט עפעס וואס האט א ווערד פון געלט, די מנה צורי מוז נישט זיין ממש געלט, איך קען געבן עפעס וואס איז ווערד אזויפיל פון חמש סלעים פון מנה צורי, חוץ מן השקלים, די מחצית השקל וואס מען דארף געבן, דאס מוז זיין לויטער זילבער און נישט שווה כסף. לייגט די ברטנורא צו די זעלבע זאך מעשר שני, אז מען וויל אויסלייזן מעשר שני מוז מען געבן א מטבע פון כסף וואס האט אויף זיך א צורה, ווייל ס'שטייט וצרת הכסף בידך. משנה ח', אין פודין, מען טאר נישט אויסלייזן א בכור לא בעבדים, נישט מיט קנעכט, ולא בשטרות נישט מיט א שטר, ער האט א שטר אז איינער איז אים שולדיג געלט קען ער דאס נישט געבן פארן כהן, ולא בקרקעות, ווייל הגם ס'איז געשטאנען אין די פריערדיגע משנה אז מען קען אויסלייזן מיט שוה כסף פונקט ווי מיט כסף, לערנט מען עס אבער ארויס פון א כלל ופרט וכלל, און ס'מוז זיין כעין הפרט, אין די פרט שטייט שקלים, וואס דאס איז א מטלטלין וגופן ממון, לערן איך ארויס אז מען קען נאר אויסלייזן מיט א זאך וואס איז א מטלטל און ס'איז גופן ממון, אבער עבדים זענען הוקשו לקרקעות, וואס קרקעות איז נישט מטלטלין, און שטרות איז נישט גופן ממון, זאגט די משנה ולא בהקדשות. די זעלבע זאך ווען א מענטש וויל אויסלייזן הקדש, טאר ער אויכעט נישט אויסלייזן מיט עבדים, שטרות אדער קרקעות. זאגט די משנה, כתב לכהן שהוא חייב לו חמש סלעים, א מענטש האט נישט געהאט קיין געלט צו אויסלייזן זיין זון האט ער געשריבן א צעטל פארן כהן אז ער איז אים שולדיג די חמש סלעים, חייב ליתן לו, ער איז אים מחיוב צו געבן, ובנו אינו פדוי, אפילו נאכדעם וואס ער וועט אים געבן די געלט, וועט די קינד נישט זיין אויסגעלייזט, עס איז א קנס, וויבאלד מען זאל זיך נישט קומען טועה זיין אז מען קען באצאלן מיט א שטר, האט מען אים געקנס'ט אז אפילו ווען ער וועט געבן די געלט איז עס נישט אויסגעלייזט, ער מוז יעצט געבן נאכאמאל פינף סלעים, אלעס אינאיינעם גייט ער האבן געגעבן פארן כהן צען סלעים. זאגט די משנה לפיכך, ווייל ער גייט דא דארפן איבערצאלן, אם רצה הכהן ליתן לו מתנה רשאי, די איינציגע וועג וואס מען קען דא מאכן איז אז די כהן זאל אים צוריק געבן די איבריגע פינף סלעים אלס א מתנה, דעמאלטס איז גוט, אבער אויסער דעם איז נישט דא קיין שום אנדערע עצה און ער מוז אים געבן צען סלעים. זאגט די ברטנורא אז הוא הדין טאמער ער געט אים צוריק די ארגינעלע פינף סלעים, יעדע פדיון הבן טאמער די כהן וויל צוריקגעבן די פינף סלעים מעג ער עס צוריקגעבן, אבער טאמער בשעת דער מענטש געט איבער די פינף סלעים פארלאזט ער זיך אויף דעם אז מען גייט אים עס צוריקגעבן, איז די קינד נישט אויסגעלייזט אפילו טאמער די כהן געט עס למעשה נישט צוריק. זאגט די משנה, המפריש פדיון בנו ואבד, א מענטש האט אפגעשיידט פינף סלעים צו געבן פארן כהן און עס איז פארלוירן געגאנגען, חייב באחריותו, מוז ער צושטעלן פרישע, שנאמר יהיה לך, ס'זאל זיין צו דיר צום כהן, און פדה תפדה דעמאלס איז די קינד אויסגעלייזט, ווילאנג ס'קומט נישט אן צום כהן איז די קינד נישט אויסגעלייזט. משנה ט', הבכור די עלטסטע קינד נוטל פי שניים ער באקומט א דאפלטע חלק בנכסי האב פון די טאטעס פארמעגן, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם, די מאמע האט אריינגעברענגט פון נכסי מלוג, די בכור באקומט נישט צוגעטיילט פון די מאמע'ס פארמעגן, ווייל ס'שטייט אין פסוק כי הוא ראשית אונו לו משפט הבכורה, מ'רעדט א גאנצע צייט נאר פון די טאטעס פארמעגן. נאך א הלכה, ואינו נוטל פי שניים בשבח, טאמער נאכדעם וואס די טאטע איז געשטארבן זענען די נכסים בעסער געווארן, באקומט ער נישט קיין דאפעלטע חלק, נאר ער צוטיילט זיך מיט די שבח אייניג מיט אלע אנדערע קינדער, ווייל ס'שטייט אין פסוק בכל אשר ימצא לו, נאר זאכן וואס געפינען זיך ביים טאטן בשעת מיתה, און צוליב די זעלבע סיבה ולא בראוי כבמוחזק, א זאך וואס איז צוגעקומען שפעטער, די טאטע האט באקומען א ירושה שפעטער, ער איז נאר געווען ראוי צו באקומען יענע ירושה בשעת ער האט געלעבט, ער איז נישט געווען מוחזק דערין, באקומט נישט. די בכור קיין פי שניים דערפון. און נישט נאר א בכור באקומט נישט בראוי כבמוחזק און ער באקומט נישט בשבח, נאר ולא האשה בכתובתה, טאמער א פרוי באקומט כתובה און די נכסים פון די מאן בשעת ווען די מאן איז געשטארבן האט עס נישט געהאט גענוג געלט צו באצאלן די גאנצע כתובה און שפעטער איז די נכסים בעסער געווארן, קען זי נאר באקומען כתובה צוגעטיילט וויפיל די נכסים פון די מאן איז ווערט געווען בשעת'ן שטארבן. און די זעלבע זאך באקומט זי נישט בראוי, טאמער ס'איז צוגעקומען עפעס שפעטער א ירושה וואס די מאן האט באקומען באקומט זי נישט דערפון צוגעטיילט אזוי ווי ווען זי וואלט ווען באקומען פון א מוחזק. ולא הבנות במזונותיהן, איינע פון די תנאי כתובה איז אז טאמער ובנן נוקבן דיהוין ליכי מינאי, דער מאן שרייבט אריין פאר די פרוי אז די נקבות וואס זי גייט האבן פון אים קענען בלייבן אין שטוב און באקומען צוגעטיילט שפייז. קענען זיי נאר באקומען פון זיינע נכסים און נישט פון די שבח אדער פון בראוי. פארוואס? ווייל מזונות פון טעכטער איז פון די תנאי פון כתובה, האט עס די זעלבע הלכה ווי כתובה. זאגט די משנה ולא היבם, א יבם וואס ער איז מייבם זיין ברודער, זיין פארשטארבענע ברודער'ס פרוי, ירשנ'ט ער דאך זיין ברודער'ס פארמעגן, באקומט ער נישט קיין חלק פון די שבח וואס זיינע ברידערס פארמעגן איז בעסער געווארן נאכן שטארבן, אדער אויב עפעס איז צוגעקומען ראוי, נאר ער באקומט נאר פון די מוחזק, פארוואס ווייל א יבם שטייט אין פסוק והיה הבכור אשר תלד, שטעל איך אים צו צו א בכור, פונקט ווי א בכור באקומט נישט צוגעטיילט א דאפלטע חלק פון די שבח און ער באקומט אויך נישט בראוי כבמוחזק די זעלבע זאך דער יבם. פירט די משנה אויס וכולן אין נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק, די אלע וואס מען האט אויסגערעכנט, קענען נישט נעמען פון די שבח וואס די נכסים זענען בעסער געווארן נאכן שטארבן, און אויך נישט א זאך וואס איז צוגעקומען שפעטער, לכאורה איז עס א איבריגע פאל, זאגט די ברטנורא אז די חידוש איז אפילו שבחא דממילא. די הוה אמינא וואלט געווען ווען ס'שטייט ווען נאר אין די רישא וואלט איך געזאגט, אזא מין שבח וואס די נכסים איז בעסער געווארן דורך דעם וואס מ'האט אריינגעלייגט א עבודה דערין, מ'האט באצאלט אסאך געלט אז אויפצוארבעטן די נכסים, דעמאלטס באקומט ער נישט קיין דאפלטע חלק. אבער טאמער ס'איז פון זיך אליין בעסער געווארן, ס'האט געהאלטן אינמיטן וואקסן די תבואה ווען ער איז געשטארבן, ס'איז נאך געווען קליין, און ס'איז געווארן גרעסער, ס'איז געוואקסן, אפשר פון דעם זאל ער יא באקומען מער. לאזט ער מיר הערן אפילו שבח דממילא באקומט ער אויכעט נישט קיין דאפעלטע חלק, און די ולא בראוי כבמוחזק קומט מען לאזן הערן אז נישט נאר ווען ס'איז אים געפאלן א ירושה פון א פעטער וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, וואס ס'איז געווען א גאנצע ספק צו ס'וועט אנקומען אמאל צו אים ווייל ס'קען זיין אז די פעטער וועט נאך אינצווישן האבן קינדער, נאר אפילו ס'איז אים אריינגעקומען א ירושה פון זיין אייגענע טאטע וואס דעמאלטס וואלט ער זיכער באקומען א חלק דערפון, אפילו ווען דער טאטע האט אנדערע קינדער, וועט זיכער פאלן א חלק פון די ירושה צו דעם קינד, לאזט ער מיר הערן אז אפילו אזא מין ירושה באקומט אויך נישט דער בכור קיין דאפלטע חלק. משנה י'. אלו שאינן חוזרין ביובל, יובל איז די הלכה אז יעדע זאך וואס מען האט געקויפט א פעלד קומט צוריק צום בעלבאס, די אבער וואס ער גייט אויסרעכענען קומען נישט צוריק ביובל. הבכורה, די פי שניים, די דאפלטע חלק וואס א בכור האט באקומען פון די טאטע'ס ירושה, דאס הייסט ווי א ירושה, נישט ווי א קנין, און דאס גייט נישט צוריק ביובל, ער קען זיך עס האלטן. והיורש את אשתו, טאמער איינעמ'ס פרוי איז געשטארבן, האלט דער תנא קמא, דעם עה האלט די תנא קמא אז ירושה פון א פרוי וואס א מאן ירש'נט א פרוי איז א דאורייתא'דיגע זאך, ממילא גייט עס נישט צוריק אין יובל, והמייבם את אשת אחיו, די זעלבע זאך טאמער איינער האט מייבם געווען זיין פארשטארבענע ברודער'ס פרוי, וואס דעמאלטס באקומט ער דאך דעם דעם חלק וואס זיין ברודער האט געדארפט באקומען פון די טאטע'ס פארמעגן, באקומט ער דאס אויכעט א ירושה גמורה. און ס'האט א דין ווי א בכורה, ווייל ס'שטייט דאך והי' הבכור, דער יבם נעמט איבער אזוי ווי א בכור נעמט איבער, ממילא הייסט עס א ריכטיגע ירושה און ס'קומט נישט צוריק ביובל. והמתנה דברי ר' מאיר, לויט ר' מאיר איז א מתנה וואס איינער האט געגעבן פאר איינעם קומט אויך נישט צוריק ביובל, ער האלט אז נאר ביים מכר האט די תורה געזאגט אז ס'קומט צוריק אבער ירושה און מתנה נישט, וחכמים אומרים מתנה כמכר, אז מ'געבט א מתנה הייסט עס ווי מ'פארקויפט. ווייל ס'דא א איבעריגע פסוק בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וואס פון דעם לערנט מען ארויס אז א מתנה דארף אויכעט צוריק קומען פונקט ווי א מכירה. ר' לעזער אומר כולן חוזרין ביובל, ר' לעזער האלט אלעס, אפילו א בכור, יורש את אשתו, און מייבם, אלעס קומט צוריק ביי יובל. ווייל ער האט געהאלטן אז תשובו איש אל אחוזתו איז מרבה א מתנה, און ער האט געהאלטן אז די אלע זענען נאר א מתנה. ווייל ביי בכור שטייט לתת לו פי שניים, זעהן מיר אז ס'איז א ענין פון געבן, ס'איז נישט קיין ירושה, און מייבם אשת אחיו האט דאך די זעלבע דין ווי א בכור, און ביי יורש את אשתו האט ער געהאלטן אז ירושה וואס א מאן ירש'נט די פרוי איז נאר א דרבנן, ס'איז נישט קיין ריכטיגע ירושה, ממילא גייט עס צוריק אין יובל. רבי יוחנן בן ברוקא אומר, היורש את אשתו, ווען א מענטש האט געירש'נט פון זיין פרוי, און ווי די גמרא זעצט עס איין, ער האט געירש'נט א בית הקברות, וואס הייסט, עס איז צוגעטיילט געווארן צו די פרוי, זי האט באקומען בירושה א בית הקברות וואו די משפחה מיטגלידער ליגן, און דאס האט זי אים געגעבן, דאס האט ער גע'ירש'נט פון איר, יחזיר לבני משפחה, צוליב די כבוד פון די משפחה אז זיי זאלן קענען נקבר ווערן בקברי אבות, זאל ער עס צוריקגעבן פאר די בני משפחה. און ער בעט געלט דערפאר, וינכה להם מן הדמים, ער זאל זיי אבער אראפרעכענען פון די פרייז די ווערט פון איר קבורה, ווייל ס'ליגט דאך אויף די מאן צו באצאלן קבורה געלט פאר זיין פרוי, איז ווען ער באקומט צוריק די געלט פון זיי פאר די ווערט פון די בית החיים, איין חלקה זאל ער אראפרעכענען, דאס זאל ער יא באצאלן, איר חלקה דארף ער באצאלן. זאגט די גמרא, בחזקת שלא נפדה, טאמער א טאטע איז געשטארבן פאר די דרייסיג טעג איז א חזקה אז ער האט נאכנישט אויסגעלייזט זיין קינד, איתמר הפודה את בנו בתוך שלושים יום, וואס איז די הלכה ווען א מענטש לייזט אויס ער גיט געלט פארן כהן ווען די קינד איז נאכנישט קיין דרייסיג טעג אלט, רב אמר בנו פדוי די קינד הייסט אויסגעלייזט, ושמואל אמר אין בנו פדוי די קינד איז נישט אויסגעלייזט. דכולי עלמא, דאס האלט יעדער איינער, מעכשיו, טאמער ער האט געזאגט אז ס'זאל יעצט חל זיין, אין בנו פדוי, איז די קינד נישט אויסגעלייזט. ס'קען נישט חל זיין פאר די דרייסיג טעג. אויב ער האט געזאגט לאחר שלושים יום, ואיתנהו למעות, און ווען ס'גייט אדורך די דרייסיג טעג ליגט נאך די געלט ביים כהן, ודאי בנו פדוי איז יעדער מודה אז די קינד איז יא אויסגעלייזט. כי פליגי לאחר שלושים יום, די מחלוקה גייט ווען ער האט געזאגט אז ס'זאל חל זיין לאחר שלושים יום, ונתאכלו המעות, ווען ס'קומט אן נאך די דרייסיג טעג איז די געלט שוין נישט דא. רב אמר בנו פדוי די קינד איז יא אויסגעלייזט מידי דהוה אקידושי אשה. פונקט ווי ווען איינער איז מקדש א פרוי און ער זאגט ס'זאל חל זיין נאך דרײַסיק טעג, הושם, דארט, לאו, אף על גב דנתאכלו המעות אפילו ס'איז שוין נישטא קיין זכר פונעם געלט, הוי קידושי, הייסט עס א גוטע קידושין, הכא נמי לא שנא, הייסט א פדיון הבן, ושמואל אמר לך, ניין. הושם דארט ביי די פרוי בידו לקדשה מעכשיו. ער האט איר געקענט ווען ער וויל ווען קען ער איר מקדש זיין אין די דרײַסיק טעג אויכעט. איז פונקט ווי ער קען איר מקדש זיין אין די דרייסיג טעג האב איך געזאגט אז ער קען איר אויכעט מקדש זיין פון יעצט אויף שפעטער, אבער הכא דא ביי די בכור אין די דרייסיג טעג אין בידו לפדותו מעכשיו מען קען נישט אויסלייזן אונטער דרייסיג טעג ממילא איז וויבאלד די געלט און יעצט נאך די דרייסיג טעג איז די געלט שוין נישט דא האט די האט די פדיון הבן נישט חל געווען.

זאגט די גמרא תנן אונז האבן געלערנט אין א משנה מת בתוך שלושים יום טאמער די קינד איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג אף על פי שנתן לכהן אפילו מען האט שוין געהאט געגעבן די געלט פארן כהן יחזיר לו חמש סלעים דארף ער צוריק געבן די פינף סלעים זעהן מיר פון דעם טעמא דמת פארוואס דארף עס די כהן צוריק געבן ווייל די קינד איז געשטארבן הא לא מת בנו פדוי טאמער די קינד איז נישט געשטארבן איז די קינד אויסגעלייזט מיט די געלט וואס מען האט געגעבן פון פריער. זעהן מיר דאך אז מען קען אויסלייזן אין די דרייסיג טעג אויכעט. זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן דאיתנהו למעות, מען רעדט דא אז נאך די דרייסיג טעג איז די געלט נאך געווען בעין, וואס דעמאלטס איז שמואל מודה. תא שמע, ס'איז געשטאנען אז טאמער די טאטע איז געשטארבן אין די דרייסיג טעג איז די קינד בחזקת שלא נפדה, עד שיאמרו לו שנפדה. זעהן מיר דאך אז טאמער מען קומט זאגן אז ער איז יא געווארן אויסגעלייזט, איז עס אויסגעלייזט אפילו אין די דרייסיג טעג. וואס עם נאמען דאיתנהו למעות בעינייהו מ'רעדט אויכעט אז די געלט איז נאך דא ביי עם און פאר דעם איז עס פדוי. תני תנא קמיה דרב יהודה. א תנא האט געלערנט פאר רב יהודה, האט ער עם געזאגט הפודה את בנו בתוך שלושים יום בנו פדוי, וואס דאס איז די שיטה פון רב, אמר ליה האט עם רב יהודה געזאגט שמואל אמר אין בנו פדוי, שמואל זאגט אז נישט, ואת אמרת בנו פדוי און דו זאגסט אז יא. ואף על גב דקיימא לן כרב באיסורי וכשמואל בדינא, און דא איז דאך א איסור, הכא הלכתא כוותיה דשמואל, דא האט מען דאך געשמועסט אז די הלכה איז יא ווי שמואל. ס'איז געשטאנען אין די משנה, הוא לפדות ובנו לפדות, טאמער דער טאטע אליין האט מען נאך קיינמאל נישט אויסגעלייזט, און דא האט ער א זון וואס מ'דארף אויסלייזן, איז געווען א מחלוקה, הוא קודם לבנו האט דער תנא קמא געהאלטן און רבי יהודה האט געהאלטן אז בנו איז קודם. תנו רבנן, הוא לפדות ובנו לפדות, הוא קודם לבנו. רבי יהודה אומר, בנו קודמו שמצותו על אביו ומצות בנו עליו. די ברייתא איז ממש די זעלבע לשון ווי די משנה. אמר רבי ירמיה, הכל מודים יעדער איינער איז מודה היכא דליכא אלא חמש סלעים, טאמער דער מענטש האט נישט מער ווי פינף סלעים, הוא קודם לבנו, מאי טעמא דמצוה דידיה עדיף, זיין אייגענע מצוה, חייך קודמין. ער מוז זיך אליין אויסלייזן פאר ער לייזט אויס דעם זון. כי פליגי, היכא דאיכא חמש משועבדות וחמש בני חורין. אזוי ווי אונז האבן שוין מסביר געווען אין די משנה, רבי יהודה סבר מלווה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא, ודידיה זיין פדיון אזיל וטריף ממשעבדי, קען דער כהן גיין און אוועקכאפן פון די משועבדים פון די פעלדער וואס ער האט געהאט פארקויפט, ובהנך חמש בני חורין, מיט די פינף בני חורין געלט וואס ס'ליגט ביי אים פריק ליה לבריה לייזט ער אויס דעם זון. ורבנן סברי מלווה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא, ס'הייסט נישט אזוי ווי ס'שטייט אין א שטר, מ'קען נישט גובה זיין פון משועבדים, האבן דאך נאר די פינף בני חורין, הילכך מצוה דידיה עדיף, זיין אייגענע מצוה איז פריער, און ער זאל נעמען די בני חורין פאר זיך. זאגט די זוהר הקדוש, תנא אונז האבן מיר געלערנט, בשעתא דקודשא בריך הוא אשגח בעלמא, ווען דער אייבערשטער קוקט זיך אום אויף די וועלט וחמא און ער זעט דמתכשרין עובדיהון דבני נשא לתתא, די מענטשן דא אונטן טוען גוטע מעשים, אתגליא עתיקא קדישא בזעיר אנפין, ומסתכלין כל אינון אנפין באנפין סתימין, ומתברכין כולהו, אלע ווערן געבענטשט,

משתכחי כולהו עלמין כחד אלע ווערן ווי איינס, וכדין אתקרי השם אחד ושמו אחד ס'ווערט אנגערופן השם אחד ושמו אחד. אבער וכד חובי עלמא סגי טאמער די עבירות פון די וועלט זענען אסאך, אסתים עתיקא קדישא ווערט חלילה פארשטאפט די עתיקא קדישא, ולא משגיחין אנפין באנפין די פנים מיט די אנדערע פנים טוען זיך נישט אנקוקן, וכדין דעמאלטס דינין מתערין בעלמא ס'ווערט נתעורר דינים אויף די וועלט וכורסוון רמיו די שטילן ווערן אוועקגעווארפן.

און ס'גייט אוועק, ומתערי רחמי ס'ווערט נתעורר א רחמנות ושלטין און ס'שולט על ההוא בישא אויף די שלעכטס דאתער וואס איז געווארן אויפגעוואכט מדינא קשיא פון די שלעכטע דינים, וכד מתערי רחמי ווען ס'ווערט נתעורר די רחמנות חדוה וניחומין משתכחין ס'דא א פרייד און ס'דא א טרייסט איבעראל, משום דשליטין על ההוא בישא ווייל ס'טוט שולט זיין אויף די שלעכטס הדא הוא דכתיב וינחם השם על הרעה וינחם, משום דאתכפיא דינא קשיא די שלעכטע שווערע דינים זענען געווארן באצווינגען ושלטין רחמי די רחמה האט אנגעהויבן צו געוועלטיגן.

ותייבין לאתרייהו ס'גייט צוריק צו זייער פלאץ כדין אקרי תשובה שלימה, דעמאלטס ווערט עס אנגערופן תשובה שלימה, ואתכפר עלמא די וועלט ווערט נתכפר, דהא אימא בחדוותא שלימתא יתבא וואס איז די מאמע די מידת הבינה געפינט זיך אין א גאנצע פרייד, דכתיב אם הבנים שמחה וכדין אתקרי יום הכפירים דעמאלטס ווערט אנגערופן יום הכפירים, דכתיב ביה לטהר אתכם מכל חטאותיכם, ומתפתחין ווערט אויפגעמאכט חמשין תרעין פופציג טויערן דסטרין גליפין פון אויסגעקריצטע זייטן פון די חמשים שערי בינה. זאגט דער רמב"ם, ברכת הארץ, די צווייטע ברכה פון בענטשן, צריך לומר הודאה בתחילתה, מען דארף אנהייבן מיט א הודאה נודה לך, ובסופה זאגט מען ועל הכל אנחנו מודים לך, וחותם בה מען ענדיגט על הארץ ועל המזון. וכל שלא אמר, ווער ס'האט נישט דערמאנט אינמיטן, ארץ חמדה טובה ורחבה, בברכת הארץ לא יצא ידי חובתו, וצריך להזכיר בה ברית ותורה, ולהקדים ברית לתורה, מ'דארף פעדערן ברית פאר תורה, שהברית הזאת שאמרנו בברכת הארץ היא ברית מילה, שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות, האט עס מער בריתות ווי די תורה, והתורה כולה נכרתו עליה שלש בריתות, איז עס שפעטער, שנאמר, אלה דברי הברית, מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב, אתם נצבים לעברך בברית. ברכה שלישית איז די דריטע ברכה פון ברכת המזון, פותח בה הייבט מען אן רחם ה' אלקינו, עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך, או אדער קען מען זאגן נחמנו, טרייסט אונז ה' אלקינו בירושלים עירך, וחותם בה בונה ירושלים, או אדער א צווייטע גרסה מנחם עמו ישראל בבנין ירושלים. ולפיכך נקראת ברכה זו נחמה, מען טרעפט אין די גמרא אז זיי רופן אן די ברכה נחמה ווייל ס'איז דא א גרסה נחמנו און מנחם עמו ישראל. וכל מי שלא אמר מלכות בית דוד בברכה זו, ווער עס האט נישט דערמאנט מלכות בית דוד ביי די ברכה לא יצא ידי חובתו, מפני שהיא ענין הברכה דאס איז א שייכות און א שטארקע חלק פון די ברכה, שאין נחמה גמורה מען קען נישט ווערן אינגאנצן געטרייסט אלא בחזרת מלכות בית דוד, נאר ווען די מלכות בית דוד וועט צוריק קומען. זאגט דער ספר חסידים, שלשה פנים אסורים לראות, דריי פענעמער טאר מען נישט זען, פני עבודה זרה, פני אישה, פני רשע.

וכתיב, ס'שטייט ביי יחזקאל, ויאמר אלי בן אדם, שא נא עיניך דרך צפונה, ער האט געזען א מראה נבואה ווי ער איז אין בית המקדש, און מ'האט אים דארט געוויזן פארשידענע צלמים און פסלים וואס מ'האט מנשה האט געמאכט, ואשא עיני דרך צפונה, והנה מצפון לשער המזבח סמל הקנאה. ולא אמר ראה ואראה, ס'שטייט נישט דארט אז דער אייבערשטער האט אים געהייסן קוקן, און ס'שטייט נישט אז ער האט געזען. פארוואס? כי בדמות אדם היו, דמות זכרות ונקבות נזקקין זה בזה על ידי כישוף ועל ידי אבן שואבת. ס'איז געווען דארטן א צורה פון א מענטש, און ס'האט געהאט די אייבריי הזכר און אייבריי הנקבה צאמגעשטעלט דורך כישוף אדער דורך א מאגנאט. ופסל אחר דארף מען דא גורס זיין בלא זיקוק. עס איז געווען צוויי פסלים. ס'איז געווען איין פסל וואס מ'האט געזען נזקקין זה בזה און איינס אן דעם. זאגט ער פון וואו זעהן מיר דאס אז עס איז געווען צוויי אזעלכע צורות, וכתיב ביי איין פסוק שטייט מושב סמל הקנאה המקנה, דאס איז געווען סתם וואס איז געזיצן, ובשניה דילג מושב, ס'שטייט נישט די ווארט מושב, ואמר סמל הקנאה הזה בביאה, אזוי דארף מען גורס זיין אזוי שטייט דארט אין פסוק, זעהן מיר פון דעם אז איין צורה האט געהאט א צורה פון עס קוקען זה בזה און די אנדערע נישט. ברענגט ער נאך א ראיה, וזה וואס עס שטייט דארט אין פסוק מהם, מה הם עושים, אנשטאטס מה הם שטייט מהם, מם היי ענדע מם, חסר היי, דמות זכרותם ונקבותם. ולא אמר ראה ולא ואראה, עס שטייט אבער נישט דארט אז ער זאל זען, און עס שטייט נישט אז ער זאגט כ'האב למעשה געזען, לפי שאסור לראות בשעה שהבריות נזקקים, מ'טאר זיך נישט איינקוקן אויף דעם. ולא אמר ראה ס'שטייט אויכעט נישט ראה בנשים מבכות את התמוז, ער האט אויך געזען אין די זעלבע מראה נבואה ווי פרויען טוען באוויינען א געוויסע געטשקע, ולא בעשרים וחמישה איש אחוריהם אל היכל השם, ס'איז געווען אויכעט פינף און צוואנציג מענטשן, רשעים, וואס זיי האבן פארשעמט די בית המקדש. הרי זעהן מיר פון די גאנצע מעשה שאסור להסתכל בצורת עבודה זרה, ובצורת רשע, ובצורת אישה, אלע דריי זאכן קען מען זעהן פון דעם פרשה אליין. שלשה פעמים אמר הראית, תשוב תראה, כנגד שלשה פרצופים שעשה מנשה, ס'איז געווען דריי פרצופים וואס מנשה האט געמאכט און אקעגן דעם טרעפט מען דריי ראיות. ובשביל פיקוח נפש, אונז האמיר דאך יעצט געלערנט אז אויף דריי זאכן טאר מען נישט קוקן, זאגט ער אויב ס'איז א ענין פון פיקוח נפש, מותרין שלשתן לראות מעג מען אלע דריי זאכן זען, שהרי יהונדב בן רכב נכנס בבית עבודה זרה כדי שלא יהרג שם צדיק, ער האט געוואלט ראטעווען צדיקים איז ער אריינגעגאנגען אין א בית עבודה זרה. וכתיב, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו און שטייט בלוט אז די מלאכים האבן אנגעכאפט אפילו זיין פרוי זעהן מיר אז פאר פיקוח נפש האבן זיי געמעגט זיין פרוי אנכאפן וכתיב, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים יעקב האט געזאגט פאר עשו איך האב געזעהן דיין פנים אפילו דו ביסט א רשע אבער ס'איז פיקוח נפש מעג איך עס זעהן און מ'לערנט אויך פון דעם ארויס ווייל ער שטעלט עס צו צו פני אלהים מה פני אלהים אחרים אסור אף פני רשע אסור און פונקט ווי א רשע מעג מען פאר פיקוח נפש מעג מען ביי עבודה זרה אויכעט. אבל להנאתן אפילו לפיקוח נפש אסור, אויב מען האט הנאה דערפון דעמאלטס טאר מען נישט אפילו ווען עס האנדלט זיך פון פיקוח נפש, שאם עולה טינא בלבו שיצר הרע מתגרה בו לראותה, ס'קומט אים א יצר הרע צו זען א געוויסע פרוי, איז אפילו ער האלט ביים שטארבן דורך דעם, ימות זאל ער ענדערש שטארבן ולא יראנה און ער זאל איר נישט זען. זאגט ער ווייטער ואסור לראות שום אדם והוא מתבייש ממך אם תראנו, מען טאר נישט קוקען אויף א מענטש אויב ער וועט זיך פארשעמען ווען דו וועסט אים אנקוקען, כגון, אדם רודף אחר חברו לתת לו צדקה, א מענטש יאגט זיך נאך ער וויל געבן צדקה פאר איינעם, והוא מתבייש אם יראנו שום אדם, יענער שעמט זיך אבער ער וויל נישט, זאל מען ענדערש געבן בסתר און נישט געבן אזוי אויף א אופן וואס יענער וועט פארשעמט ווערן. ומביא שום דבר לשוק למכור, אז דו זעסט דיין חבר ברענגט עפעס סחורה אויפן מארק צו פארקויפן, און ער וויל נישט זאלסט אים באטראכטן און זאלסט אים זען דארטן, או שום חפץ מן השוק איינער ברענגט עפעס אהיים פון גאס, און דו ווייסט ער וועט זיך פארשעמען ווען דו באטראכסט אים זאלסט אים נישט אנקוקן, או אפילו עוסק בשום מלאכה, דו זעסט ווי יענער ארבעט עפעס, אפילו בביתו ביי זיך אין שטוב, ואם יתבייש ער וועט זיך אבער שעמען אם תראה אותו טאמער דו וועסט אים זען, אל תעמוד שם זאלסט דיך נישט אראפשטעלן דארט והשמט ממנו, דריי דיך ארויס און באטראכט אים נישט.